א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער דרײַ און פֿערציק, מיטן עקספערט אין גוט געלט, חיים עקשטיין, שלום עליכם ר' חיים.
עליכם שלום, די ווייסט איך טראכט יעצט פנחס, צו ס'איז דא א מעגליכקייט, איך בין אביס צומישט מיט די חשבונות, באט צו ס'איז דא א מעגליכקייט אז יעצט גייען מיר אנקומען צו שיעור נומבער נײַן און פֿערציק ביי שביעות.
טאקע? wow!

וואס מענטשן וואס זיי זענען אויף א טייט בודזשעט האבן די מערסטע רילעקסינג יום טוב. פארוואס? ווייל ס'קאסט נישט אזוי סאך? קאסט נישט אזוי סאך, פשוט נאך נאך אפאר סעודות.
אהא. אקעי. סאו, רעדנדיג פון טייט בודזשעטס, איז אריינגעקומען א שאלה פון א איד, ער פרעגט אזוי, לאמיך קודם זאגן זיינע וויאזוי ער לייגט עס אראפ, נאכדעם וועלן מיר מאכן א תמצית פון די שאלה, אויב איך קויף צוויי שעירס, פון די זעלבע קאמפאני, איין שער האט מיך געקאסט הונדערט דאלער, די צווייטע שער האט מיך געקאסט דרײַ הונדערט דאלער, און איך פארקויף די ביידע שערס פאר צוויי הונדערט איטש, טאטעל סך הכל פֿיר הונדערט. אין אנדערע ווערטער, צווישן די צוויי שערס

כובד ראש און פרובירט צו פארשטיין די קוועשאן, ברוך השם כ'האב עס פארשטאנען, איך פרוביר מיך אריינצולייגן אין די איד וואס פארט יעצט אויף די fdr, און איינער קאט אים אריין פון די פראנט, און איינער טעילגעיט אים פון די בעק, און ער דארף פארשטיין וואס דו האסט יעצט געפרעגט. סאו, פרעג די קוועשאן אבער סימפליפיי עס, טריי צו טרעפן און דו קענסט אפאר סעקונדעס מסביר זיין א קוועשאן וואס ס'קען זיין גרינג צו פארשטיין פאר איינער וואס האלט אינמיטן מאכן שווערע לייף דעסיזשענס יעצט.

און די שאלה איז יעצט צו ער גייט דארפן צאלן טעקסעס אויף די שער ווי ער האט יא געמאכט געלט. אה, ווייל לכאורה האט ער דאך צום סוף נישט געמאכט קיין געלט ווייל ער האט דאך דערלייגט ערגעץ אנדערש. יא. סאו לאמיר לאמיר פרעגן די שאלה אויף אזא וועג, איינער האט געמאכט געלט ערגעץ אויף סטאקס, און ער האט פארלוירן ערגעץ אנדערש אויף סטאקס געלט.
אקעי.
מאכט צאלט ער טעקסעס אדער נישט? כ'קען עס אויסברייטן, כ'מיין איך ווייס וואס די תירוץ איז, סאו איך גיי עס פרעגן נאר אביסל מער אזוי, אקעי איינער האט געמאכט געלט אין זיין ביזנעס און ער האט דערלייגט געלט אין א ריעל עסטעיט אינוועסטמענט, יא? דאס איז אויך זייער א גוטע שאלה, וואס דאס קענסטו קומען די נעקסטע נעקסטע פעיז פון אונזער קאנווערסעישאן.
אקעי, סאו לאמיר בלייבן דארט ווי דו ביסט. לאמיר בלייבן דא. דא איז דא א דאפלטע שאלה פון די איד. אקעי. וואס איך שטעל מיך פאר פון זיין קוועשטען אז די ערשטע האט ער שוין א תירוץ, אבער עס מוז נישט זיין אז יעדער האט א תירוץ, קען מען רעדן פון עס, און דאס איז וואס איז געשען טאמער איינער אויב איינער האט. געמאכט געלט פון סטאקס אין איין סטאק, פארלוירן געלט אין סטאקס פון א צווייטע סטאק, יא, צו ער צאלט געלט, טעקסעס, ווארשיינליך, אויב דערלייגט ער געלט אויף איין סטאק און ער מאכט געלט אויף די זעלבע סטאק, צו ער צאלט טעקסעס, אין אנדערע ווערטער ער האט פארדינט אין איין טרענזעקשאן און אויף די זעלבע סטאק האט ער פארלוירן פון א אנדערע טרענזעקשאן, צו ער צאלט טעקסעס.
אקעי. סאו יא, האסט אראפגעברענגט די שאלה זייער שטארק לעולם הפראקטי, און וואס די תירוץ? יא. סאו פאר אונז גייען מיר אריינגיין אין די תירוץ לאמיר איבערגיין צוויי מינע טעקסעס וואס איז אלס דא וואס א מענטש קען וואס א מענטש דארף טראכטן פון אז ווען ער מאכט א אינוועסטמענט איינס ווערט אנגערופן לאנג טערם קעפיטעל געין און איינס ווערט אנגערופן שארט טערם קעפיטעל געין. לאנג טערם קעפיטעל געין און שארט טערם קעפיטעל געין.
יא. וואס מיינט קעפיטעל געין? קעפיטעל געין מיינט א געוויקס פון א געוויסע נכס, פון א געוויסע עסעט. א זאך איז אים געוואקסן. סאו, ס'איז דא צוויי מינע וועגן ווי אזוי א מענטש קען מאכן געלט. איינס איז דורך אינקאם, פשוט מ'האט געארבעט מ'האט פארדינט. און איינס דורך מ'האט געהאט א געוויסע עסעט וואס איז געוואקסן אין וועליו. א געוויסע נכס, א געוויסע פארמעגן, וואס די שוויות, די ווערד דערפון איז געוואקסן. יא. אקעי. סאו ווען איך קוק אויף ריעל עסטעיט מיינט עס, ס'איז ארויפגעגאנגען די פרייז פון די ריעל עסטעיט, איז ארויפגעגאנגען די ווערד פון מיין עסעט, איך קוק אויף א סטאק, איך האב עס געקויפט פאר הונדערט, איך האב עס פארקויפט פאר צוויי הונדערט, איז ארויפגעגאנגען די וועליו פון די סטאק, אקעי, דאס אלעס ווערט אנגערופן קעפיטעל געינס, יעצט אויב דו האסט געקויפט און פארקויפט די זעלבע עסעט וויטין די יער, וויטין טוועלוו מאנטס, דאס ווערט אנגערופן שארט טערם קעפיטעל געינס, און דו צאלסט א גרעסערע טעקס ווי לאנג טערם קעפיטעל געין. אקעי, אויב דו האסט געקויפט און פארקויפט אין די צוועלף חדשים און איך האב געמאכט רווח.

אז ער רעדט, איינער האט געקויפט און פארקויפט אין דעם זעלבן שטיקל צייט לאמיר עס אנרופן, אקעי?
אין די זעלבע צוועלף חדשים לאמיר עס אנרופן, סאו מען רעדט פון שארט טערם קעפיטעל געינס, סאו די איינציגסטע די איינציגסטע דידאקשען וואס דו קענסט האבן פאר שארט טערם קעפיטעל געינס איז א שארט טערם קעפיטעל לאס, סאו דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו האסט געקויפט עפעס פאר הונדערט דאלער און דו האסט עס פארקויפט פאר צוויי הונדערט דאלער, האסט געהאט א געין פון הונדערט דאלער, און סאו דערווייל האסטו א געין פון הונדערט דאלער, שפעטער ביסטו געגאנגען און האסט עפעס געקויפט פאר דריי הונדערט און דו האסט עס פארקויפט פאר צוויי הונדערט האסטו דאך א לאס פון הונדערט דאלער, סאו האסטו א לאס פון הונדערט דאלער, סאו דו קענסט גיין און אפסעטן דיין שארט טערם קעפיטעל געין מיט דיין שארט טערם קעפיטעל לאס.
סאו איך קען צאמשטעלן די צוויי אז דאס וואס ס'קאסט מיך דא זאל איך פארדינען דארטן? יא, און דו דארפסט ניטאמאל אנקומען צו דעם אז ס'איז די זעלבע סטאק. ס'קען זיין עני שארט טערם קעפיטל לאסס וואס דו האסט במשך פון די צוועלף חדשים, קענסטו עני פון די נוצן קעגן שארט טערם קעפיטל געין פון די צוועלף חדשים. נישט קיין חילוק וואס. קענסט פארדינען אויף איין סטאק, פארלירן אויף א צווייטע סטאק. די סך הכל סוף יאר בואי חשבון, ברענג ארויס דיינע חשבונות, וויפיל האסטו געמאכט, וויפיל האסטו פארלוירן שארט טערם, און דו קענסט האבן אנלימיטעד שארט טערם קעפיטאל לאסעס קעגן די שארט טערם קעפיטאל געינס. לאמיך דיך פרעגן חיים, קומט אויס, נישט קומט אויס, וואס טוט, וואס געשענט אויב, אויב, קיצור דו האסט יעצט געזאגט אז שארט טערם געינס, שארט טערם לאסעס קענען צוזאמגעשטעלט ווערן, וואס געשענט אויב איך ענדיג מיט א סך הכל לאסס? דאס הייסט איך נעם צוזאמען מיינע, לאמיך אויסלאזן די ווארט שארט טערם, ס'רעדן מיר דא א גאנצע צייט פון שארט טערם, לאמיך צוזאמנעמען מיינע פארדינסטן, לאמיך צוזאמנעמען מיינע פארלוסטן, די אונטערשטע שורה אויפן צעטל פונעם אקאונטענט ווייזט אז כ'האב פארלוירן געלט, יא? וואס איז יעצט די מה? וואס איז יעצט די הלכה? יא, איך פארשטיי זייער גוט אז דו ווילסט עס צוזאמנעמען. כ'האב חשק. און האסט חשק ארויסצונעמען די ווארט שארט טערם. נו. און. אנפארטשענעטלי אונז לעב מיר אין א וועלט פון א קאמפליקעיטעד טעקס קאוד. אקעי. סאו מ'קען נישט. נישט למעשה. אקעי לאמיר בלייבן מיט שארט טערם. סאו מ'מוז יא פאוקעסן עקסטער אויף די שארט טערם. אקעי. און. סאו לאמיך כסדר זאגן. און איך האב נישט געוואלט רעדן פון עס פריער, איך וועל זאגן דעם אמת ווייל איך האב פארשטאנען אז יעדער איינער וואס הערט צו צו די שיעור מאכט געלט און זיי האבן נאר דאגות מיט שארט טערם קעפיטעל געין.

פון עקספערטיז.
אקעי. סאו די געזעץ זאגט אז שארט טערם קעפיטעל געין, אויב האסטו, סארי, שארט טערם קעפיטעל לאסעס מער ווי די שארט טערם קעפיטעל געין, די מערסטע וואס דו קענסט דידאקטן קעגן דיין אינקאם אדער קעגן דיינע אנדערע פארדינסטן איז דרײַ טויזנט דאלער א יאר. און די איבריגע ווערט קעריד אווער. דאס מיינט ס'קען ווערן, אין דיין אקאונט וועט האבן צוויי נומבערס,

איז עס א שארט טערם קעפיטעל געין? כ'האף נישט לאסס. יא.
לאמיר האפן. אויב ווייסט ער וואס ער טוט און ער האט געטון די ריכטיגע זאך און ער האט געהאט סייעתא דשמיא, האפנטליך איז עס געווען א קעפיטעל געין. אויב האלט ער עס פאר לענגער ווי זעקס ווי צוועלף חדשים, דעמאלטס ווערט עס א שארט א לאנג טערם קעפיטעל געין. כ'האב דא אן אינטערעסאנטע, כ'מיין ס'איז אן עכט אידישע שאלה יא. סאו א מענטש האט א סטאק, ער האט געקויפט א סטאק. און ס'איז געפאלן, ס'קומט סוף יאר, די ווערט פון די סטאק איז ווייניגער וויפיל ער האט געצאלט דערפאר, אקעי, סאו ער וויל עס נישט פארקויפן, אבוויעסלי, ווייל ער וויל נישט דערלייגן קיין געלט, ער וויל זיצן דערמיט ווילאנג ס'וועט יא ווערט זיין מער און ער זאל קענען מאכן רווח, איז די שאלה צו ס'איז דא אן אופן ווי ער קען עס יעצט סוף יאר נוצן לגבי די טעקסעס אלס א לאס, ווייל יעצט באשר הוא שם איז עס ווערט ווייניגער, מ'קען זאגן אז ער האט פארלוירן געלט.

א יידיש ספיקינג עדיוקעישאנעל פראגראם אויסלערנען פאר די עולם יידיש. יידיש געלט, יידיש געלט. יידיש געלט, אה, יידיש גיט געלט. טעקס הארוועסטינג, טעקס הארוועסטינג מיינט אזוי, לייג צו קאפ, א אינטערעסאנטע איידיע. איך האב א סטאק, לאמיר זאגן, כ'גיי מאכן א משל, ס'דא צוויי קאמפאניס, איין קאמפאני הייסט קאוקע קאולע, דער עולם ווייסט וואס קאוקע קאולע מיינט, יא? יא, ס'איז א געטראנק. די געטראנק מיט רב לאנדא'ס הכשר פון ארץ ישראל. יא.
אבסאלוט ס'איז הכשר, מען מאכט עס אין אמעריקא אויך, אמעריקא איז עס דאכט זיך מיר נישט קיין היימישע הכשרים. אמעריקא איז עס או יו יא. בקיצור ס'איז ס'איז קאוקע קאולע איז א אינטערנעשענאל געטראנק וואס איז פון די גרעסטע קאמפעניס פון עסן וואס איז דא.
אקעי. יעצט לאמיך דיך פרעגן, קענסט מיך טרעפן א אנדערע קאמפעני וואס ס'לייגט זיך דיר אויפן שכל אז ס'זאל זיין בערך אין די זעלבע קאטעגאריע פון קאוקע קאולע?
דווקא א עסן קאמפעני?
איך האב דיך געבעטן ס'איז א ענליכע קאטעגאריע סאו. אה אין א ענליכע קאטעגאריע.
ס'הייסט קאמאמיס מצות? קאמאמיס מצות איז כמעט דארט די חילוק איז אז פסח טרינקט מען נישט דאס און אין די וואכן טרעפט מען נישט יענץ מען.
אה פעפסי. אה פעפסי! געוואלדיג! אונז האמיר דא צוויי קאמפאניס קאוקע קאולע מיט פעפסי. יא. כ'מיין בהשקפה ראשונה וואלט איך געטראכט אז ווען קאוקע קאולע גייט ארויף און איז מצליח. איז לכאורה פעפסי אויך, זיי טוען מער ווייניגער די זעלבע זאך, מאכן בערך די זעלבע מארקעטינג, די זעלבע די זעלבע אוטריטש, די זעלבע דיסטריביוטער איידיע, ס'דארף צו זיין אז ווען קאקע קאלע גייט ארויף גייט פעפסי אויך ארויף, פעפסי גייט אראפ גייט קאקע קאלע אויך אראפ, סאו האו אבאוט איך האב איך האב אינוועסטעד צען טויזנט דאלער אין קאקע קאלע שעירס און יעצט איז עס ווערט אכט טויזנט דאלער, ס'איז אראפגעגאנגען. איך האלט יעצט דעסעמבער טערטי וואן, און איך זוך אז די צוויי טויזנט דאלערדיגע לאס זאל מיך העלפן פאר טעקסעס, באט איך וויל נישט פארקויפן קאקע קאלע, וואס טו איך? קאקע קאלע איז אראפ געגאנגען מיט צוואנציג פראצענט, יא? פון צען טויזנט ביז אכט טויזנט, אקעי, סאו וואס איך טו איז איך פארקויף עס פאר אכט טויזנט דאלער איך נעם א לאס פון צוויי טויזנט דאלער, און איך נעם די אכט טויזנט דאלער און איך אינוועסט עס אין פעפסי.

און דו וועסט און דו וועסט פארקויפן דיין הויז פאר מיר און דו וועסט קויפן מיינס אונז מיר צוזאמען האבן א קעפיטל לאס אונז מיר נאך אלץ האבן די זעלבע עסעט און ס'איז ווייניגער ס'איז ווייניגער למעשה'דיג אין ריעל עסטעיט עכט אבער ס'איז דא א מציאות עס צו טון פיין. סאו דאס ווערט אנגערופן טעקס הארוועסטינג. זייער קלאר פארענטפערט די שאלה און האסט נאך צוגעגעבן אויכעט א עודף א באנוס פון יוזפול אינפארמעישן גוטע נקודות סאו די נאמבער איבערצולאזן שאלות פאר ר' חיים עקשטיין פאר גוט געלט איז דורך טעקסט, עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, אדער אויף אימעיל עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, אבער חיים איך פלעג אמאל איבערלאזן נאך א דריטע פאון נאמבער, יענץ איז געווען ווען די קורסעס זענען געלאפן. און מען קען זיך פארשרייבן צו די קורסעס. די נאמבער ווארט פאר'יתומ'ט אין א ווינקל. וואס טוט מען?
יא יא, איך באקום אסאך ריקוועסטס און און כ'האב אסאך אידן אויף די וועיטינג ליסט פאר ווען ס'גייט זיין די נעקסטע קורס. כ'קען נאך נישט צופיל זאגן, אבער אזויפיל קען איך זאגן אז מען ארבעט אויף א לאונטש יעצט וואס איך האף איך האף איך האף אז מען גייט הערן בקרוב פון עס, א סאמער לאונטש צו צו ס'איז ספעציעל פאוקעסד. אויף די זומער סיזען ווען מענטשן האבן געוויסע טשעינדזשעס אין זייער סקעדזשול. מענטשן גייען אין קאנטריס, מענטשן גייען אין קעמפס, ס'דא מענטשן וואס האבן מער צייט אינמיטן די וואך, ס'דא מענטשן וואס ס'איז גענוג געטשעינדזשט זייער סקעדזשול צו קענען נעמען אדווענטעדזש מיט די גאול אז מ'זאל זיך דערזעהן מיט די זומער אין בעק פון אונז, קענענדיג די אפשענס אינקאם איידיעס וואס אונז טיטש מיר. באט סטעי טונד.
אקעי. טונד איי עם. א גרויסן שכוח חיים.
מיי פלעזשער. הצלחה.